אלע כהנות אלע פרויען פון כהנים ווערן פסול ווערן אסור אויף זייער מענער, ווייל די דין איז אז אן אשת כהן וואס מ'האט מאנס געווען ווערט אסור צו איר מאן, ביי ישראל איז נישט אזוי, א ישראל ווען מ'האט איר מאנס געווען ווערט זי נישט אסור אויפן מאן נאר מרצון ווערט זי אסור אויפן מאן, אבער ביי אשת כהן איז נישט אזוי, ביי אשת כהן אפילו מ'האט איר מאנס געווען איז זי אסור אויף די מאן, און ממילא טאקע אלע כהנות וואס וואוינען אין די שטאט זענען אסור אויף זייער מענער, אבער זאגט די משנה, ואם יש להן עדים, טאמער די פרויען האבן עדים אז מען האט זיי נישט מאנס געווען, און מען מיינט נישט דווקא צוויי מענער כשר'ע עדים אזוי ווי נארמאלע עדים, נאר אפילו עבד אפילו שפחה, אפילו א עבד אדער א שפחה זאגט עדות אז די פרוי האט מען נישט מאנס געווען, איז הרי אלו נאמנין, זענען זיי באגלייבט, ווייל אזוי ווי מען האט שוין געזען אז ווען עס קומט צו א שבויה צו א געפאנגענע פרוי, גלייבט מען אפילו א אשה, א עבד אדער א שפחה צו זאגן אז מען האט נישט מטמא געווען די פרוי. אבער פירט אויס די משנה, ואין נאמן אדם על ידי עצמו, א פרוי איז נישט באגלייבט צו זאגן אויף זיך אליין אז מען האט איר נישט מטמא געווען, מען דארף האבן א צווייטע, אבער די צווייטע דארף נישט זיין כשר'ע עדים, זאגט די הייליגע גמרא, ורמינהי, די גמרא פרעגט א סתירה פון אונזער משנה אויף א משנה אין עבודה זרה, מיר האבן געלערנט אין עבודה זרה, בולשת שבאה לעיר, בולשת דאס איז סאלדאטן א מיליטער וואס קומט אריין אין שטאט, וואס דארט רעדט זיך פון א חשש אז האבן זיי מנסך געווען די וויין, געמאכט יין נסך, זאגט דארט די משנה, בשעת שלום, בשעת וואס ס'איז נישט קיין מלחמה ס'איז א שעת שלום, איז די דין אז חביות פתוחות אסורות, סתומות מותרות, איז אלע פעסער וואס זענען אפן איז אסור צו טרינקען פון דעם סטייטש מ'איז חושש אז די סאלדאטן האבן געמאכט פון דעם יין נסך, ווייל ווען סאלדאטן קומען אריין אין שטאט רירן זיי אלעס צו, אבער טאמער די פעסער זענען פארמאכט איז עס נישט קיין יין נסך ווייל מ'דארף נישט חושש זיין אז א סאלדאט האט עס געעפנט און צוריק פארקנאקט נאר מ'קען זיך סומך זיין אז קיינער האט עס נישט צוגערירט און ס'איז נישט קיין יין נסך דאס איז בשעת שלום אבער זאגט די משנה בשעת מלחמה בשעת א מלחמה וואס איז א אנגעצויגענע צייט איז אלו ואלו מותרות לפי שאין פנאי לנסך. איז יעדע וויין מותר אפילו אפענע פעסער אויכעט, פארוואס? ווייל די סאלדאטן האלטן אינמיטן א מלחמה, קיינער האט נישט קיין צייט צו מנסך זיין וויין, און מען רעדט דאך דא פון ריכטיגע יין נסך, יא מען רעדט נישט פון יין נסך וואס אונז רופט מען יין נסך אז א גוי האט צוגערירט א וויין, מען רעדט א גוי וואס האט באמת מנסך געווען וויין לעבודה זרה, וואס בשעת מלחמה האט א סאלדאט נישט צייט דאס צו טון, און ממילא דארף מען נישט חושש זיין אויף דעם, איז אלע וויין איז מותר, איז לכאורה דאס א סתירה מיט אונזער משנה, ווייל ביי אונזער משנה האבן מיר געזען אז אפילו בשעת מלחמה האבן סאלדאטן צייט צו מענה זיין פרויען, און אז זיי האבן צייט צו מענה זיין פרויען פארוואס האבן זיי נישט צייט צו מנסך זיין וויין? ענטפערט די גמרא אמר רב מרי, לבעול יש פנאי, לנסך אין פנאי, ס'איז נישט קיין צושטעל, ווען ס'קומט צו מענה זיין האבן זיי צייט, די יצר איז זייער גרויס, אבער ווען ס'קומט צו מנסך זיין וויין, האבן זיי טאקע נישט קיין צייט, רבי יצחק בר אלעזר משמיה דחזקיה אמר, און ווי רש"י לערנט באלד וועט מען זעהן תוס' לערנט אנדערש אבער רש"י לערנט אז דאס איז א נייע זאך אינגאנצן, רבי יצחק בר אלעזר משמיה דחזקיה קומט נישט פארענטפערן די סתירה פון אונזער משנה צו די משנה אין עבודה זרה, נאר וואס? ער קומט צולייגן א קנייטש אז אפילו ביי אונסין אפילו לגבי דאס וואס מ'האט יעצט געזעהן אז ווען ס'קומט צו מענה זיין האט יעדער צייט, זאגט ער אז ס'איז דא אן אופן וואס ניין וואס מ'דארף נישט חושש זיין אז די סאלדאטן האבן מאנס געווען ווען איז דאס, זאגט ער, כאן בכרכום של אותה מלכות, כאן בכרכום של מלכות אחרת, פשט ס'ווענדט זיך וואסערע סאלדאטן האבן דא איינגענומען די שטאט, טאמער סאלדאטן פון א נאנטע מלכות האבן איינגענומען די שטאט, פשט לאמיר זאגן אז דא א מלך וואס האט געוואלט פאנגען א לאנד וואס איז לעבן זיין לאנד, און נאכדעם וואס ער גייט פאנגען יענע לאנד, גייט דאך יענע לאנד אויך ווערן א חלק פון זיין לאנד, איז ביי אזא אופן זאגט חזקיה, דארף מען נישט חושש זיין אז די סאלדאטן האבן מאנס געווען די פרויען דארט, פארוואס? ווייל דער מלך איז נישט קיין נאר, דער מלך ווייסט זייער גוט אז טאמער ער העט אייננעמען א שטאט וואס ער וויל צום סוף האלטן, איז לוינט אים נישט אויפצורעגן די גאנצע שטאט גראד אנפאנג, ער וויל דאך נוצן די שטאט, ער וויל די שטאט זאל ארבעטן פאר אים, און ממילא שטעלט דער מלך שומרים ארום און ארום די שטאט זיכער צו מאכן אז די סאלדאטן זאלן נישט מאנס זיין די פרויען, איז טאקע ביי אזא סארט שטאט דארף מען נישט חושש זיין אז די סאלדאטן האבן מאנס געווען די ווייבער. אבער ביי אונזער משנה רעדט זיך נישט פון אזא סארט געפענגעניש, נאר אונזער משנה רעדט זיך בכרכום של מלכות אחרת, ווען די סאלדאטן זענען פון א ווייטע מלוכה, פשט דער מלך זוכט נישט צו האלטן די לאנד לאחר זמן, ער גייט סוף כל סוף אפלאזן די לאנד, און במילא איז ער נישט חושש וואס די מענטשן פון די לאנד טראכטן וועגן אים, איז לאט ער די סאלדאטן טוהן דארט וואס זיי ווילן, איז דארט טאקע קען מען אננעמען אז אוודאי האבן די סאלדאטן מאנס געווען אלע ווייבער. אזוי לערנט רש"י. איי פרעגט די גמרא, של אותה מלכות נמי, אי אפשר דלא ערק חד מיניה פשט אפילו ביי א ציור וואס א מלך נעמט איין א לאנד אויף צו האלטן, איז טאקע מען האט געזען ער שטעלט שומרים ארום און ארום די לאנד און לאזט נישט די סאלדאטן אריין מאנס זיין די פרויען, אבער סוף כל סוף אפשר דאך האט זיך ארויסגעכאפט איין סאלדאט און ער איז אריין דארט אין שטאט און מאנס געווען פרויען, איז ווייטער וויאזוי קענסטו זיין אזוי זיכער אז דאס איז נישט געשען? ענטפערט די גמרא, אמר רב יהודה אמר שמואל, כשמשמורת רואות זו את זו. אז ס'רעדט זיך ביי א ציור וואס די שומרים וואס שטייען ארום די שטאט וואס פאסן אויף אויף די שטאט אז די סאלדאטן זאלן נישט מאנס זיין, שטייען איינס לעבן דעם אנדערן יעדער זעט די צווייטע די שכן, און ממילא ס'איז גוט גוט אפגעהיטן די שטאט, דארף מען נישט חושש זיין אז די סאלדאטן האבן מאנס געווען. איי פרעגט די גמרא אי אפשר דלא ניימא פורתא, ס'איז דאך נישט מעגליך אז די שומרים זאלן נישט איינדרימלען, און ווען די שומר דרימלט קען זיך א סאלדאט אריינכאפן, ענטפערט די גמרא, אמר ר' לוי, כגון דמהדר לה למתא שושילתא וכלבא וגווזא ואווזא, ס'רעדט זיך ביי אן אופן וואס בנוסף צו די שומרים וואס מ'האט געשטעלט ארום די שטאט האט מען אויך געשטעלט אזעלכע העלצעלעך אז טאמער איינער פרובירט זיך אריינצוכאפן זאל ער אריינהאקן אין די האלץ, און אזוי אויך קייטלעך וואס ווען מ'טרעט אויף קייטלעך מאכט עס אסאך קולות, מיט הינט מיט קאטשקעס. וואס ווען מ'גייט זיי אריבער מאכן זיי אויך קולות, און מילא קיינער קען זיך נישט אריינכאפן אין די שטאט, ווייל אפילו אז די שומר דרימלט איין וועט ער הערן אז איינער פרובירט זיך אריינצוכאפן, און מילא ביי אזא אופן, האט חזקיה געזאגט, קען מען מתיר זיין די פרויען פון די שטאט, מען דארף נישט חושש זיין אז די סאלדאטן האבן מאנס געווען. זאגט יעצט די גמרא, דרך אגב, צייכנט די גמרא צו, אז ס'איז דא א מחלוקת אמוראים, צו מען דארף טאקע די אלע מאדנע תנאים צו מתיר זיין פרויען פון א שטאט. זאגט די גמרא, אמר רב אבא בר זבדא, פליגי בה רבי יהודה נשיאה ורבנן, ס'איז א מחלוקת רבי יהודה נשיאה, א אייניקל פון רבי יהודה הנשיא אן אמורא, ורבנן, זיי קריגן זיך אז וואס, חד אמר, כאן בכרקום של אותה מלכות כאן בכרקום של מלכות אחרת, ולא קשיא ולא מידי, פשט איינער האלט אז מען דארף נישט די אלע תנאים, פשט ס'איז גענוג אז דער מלך וואס פאנגט דער שטאט וויל האלטן די שטאט, און ער שטעלט שומרים טאקע ארום די שטאט אויפצופאסן די סאלדאטן זאלן נישט מאנס זיין, דאס אליין איז גענוג מען דארף נישט חושש זיין אז א סאלדאט האט זיך אריינגעכאפט, ווייטער, וחד קשיא ליה כל הני, די אנדערע מאן דאמר האלט ניין, אז אפשר דאך האט זיך א שומר אריינגעכאפט, און במילא משני דארף יענער טאקע צוקומען צו די תירוצים וואס מען האט געזען, כגון דמהדר ליה למתא שושילתא וכלבא וגווזא ואווזא, עס רעדט זיך ביי אן אופן וואס חוץ פון די שומרים האט מען אויך געלייגט דארט האלץ מיט קייטלעך מיט קאטשקעס מיט הינט, יעצט אזוי אזוי לערנט רש"י די גאנצע סוגיא, תוס' מיט אנדערע ראשונים פרעגן אסאך קשיות אויף דעם, און בעיקר פרעגן זיי, וואס פשט מען דארף חושש זיין אז איין סאלדאט האט זיך אריינגעכאפט אין א שטאט און ממילא דארף מען פסל'ען אלע פרויען פון די שטאט ווי שטימט עס? און במילא לערנען זיי די סוגיא אינגאנצן אנדערש. זיי לערנען די סוגיא אז דער תירוץ פון ר' יצחק בן אלעזר משמיה דחזקיה איז באמת א תירוץ צו פארענטפערן די סתירה פון אונזער משנה און די משנה אין עבודה זרה אז וואס? אז אונזער משנה רעדט זיך בכרקום של אותה מלכות. כרקום של אותה מלכות מיינט אז היות וואס דער מלך וויל דאך האלטן דא די שטאט, ס'איז א שטאט וואס איז לעבן זיין שטאט, און במילא, נאכדעם וואס ער האט איינגענומען די שטאט גייט אים שוין גארנישט אן, ער האט נישט מורא אז אפשר וועט קומען א צווייטע מיליטער פרובירן פאנגען די שטאט, אפשר וועט קומען געהילף פון שטעט ארום און ארום, ער האט נישט מורא פון די אלע זאכן, און במילא ביי אזא סארט אופן, ביי אן אופן וואס דער מלך האט נישט מורא אז איינער וועט קומען איבערנעמען די שטאט פון אים, טוט מען כל דבר אסור אין די שטאט, די סאלדאטן זענען מנסך וויין, און די סאלדאטן זענען מאנס אלע פרויען, און פון דעם טאקע רעדט אונזער משנה. מה שאין כן די משנה אין עבודה זרה, רעדט זיך פון א שטאט וואס א מלך האט געפאנגען ווייט ווייט אוועק וואס ער גייט נישט האלטן די שטאט, וואס דארט האט די מלך און די סאלדאטן האבן כסדר מורא אז אפשר העט מען קומען העלפן פון ארום און ארום, פשט מען האט דאך דא איינגענומען א שטאט ווייט אוועק, אפשר די שכנים דא וועלן קומען צו העלפן, און במילא זיי ווילן נישט פארברענגען צו לאנג אין די שטאט, און זיי האבן מורא, איז אשר על כן היות וואס זיי האבן מורא, איז סיי זיי זענען נישט מנסך וויין, און סיי מען איז אויך נישט מאנס קיין פרויען. יעצט אויף דעם האט די גמרא געפרעגט פשט, די גמרא האט געפרעגט אויף אונזער משנה אז לאמיר טאקע שוין זאגן ס'רעדט זיך כרקום של אותה מלכות און מ'האט נישט מורא מ'איז מאנס אלע פרויען דארט, אבער פארוואס זאל מען נישט חושש זיין אז אפשר איז א פרוי אנטלאפן, א פרוי קען דאך אנטלויפן פון אזא שטאט, איז טאמער א פרוי קען אנטלויפן קען מען אויף יעדע פרוי זאגן אז אפשר איז זי אנטלאפן און אפשר איר האט מען נישט מאנס געווען, איז אויף דעם האט די גמרא געענטפערט דמהדר ליה למתא שושילתא וכלבא וגווזא ואווזא, פשט די סאלדאטן מאכן טאקע זיכער אז קיינער פון די פרויען זאל נישט קענען אנטלויפן, און דערפאר זאגט מען אז אלע פרויען זענען אסור אויף זייער מענער, און אויף דעם האט די גמרא אויך געברענגט א מחלוקת אמוראים צו טאקע מען דארף צוקומען צו דער תירוץ אדער ניין, אפילו אן די שושלתא וכלבא גווזא ואווזא, היות וואס מען האט איבערגענומען א שטאט, און ס'איז דא שומרים ארום און ארום אויפצופאסן די פרויען זאלן נישט אנטלויפן, דאס אליין איז גענוג צו אסר'ן אלע פרויען פון שטאט. דאס איז צוויי מהלכים דא אין די סוגיא. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב אידי בר אבין אמר רבי יצחק בר אשיאן, אם יש שם מחבואה אחת מצלת על הכהנות כולן, טאמער ס'איז דא איין באהעלטעניש דארט אין שטאט, וואס די סאלדאטן ווייסן נישט וויאזוי צוצוקומען אהין, איז דאס מציל אלע פרויען אלע כהנות פון שטאט, פארוואס? ווייל מען קען זאגן אז די פרויען האבן זיך דארט באהאלטן אין דעם באהעלטעניש, און מען האט זיי נישט מאנס געווען און במילא ווייסט מען נישט קלאר אז יעדע פרוי האט מען מאנס געווען. בעי רבי ירמי', פרעגט רבי ירמי' אן איבעיא, אינה מחזקת אלא אחת מהו, וואס איז טאמער דער באהעלטעניש קען נאר האלטן איין פרוי, איז עס אויך מציל אלע פרויען פון שטאט צו נישט, און ער איז מסביר די צדדי הספק, מי אמרינן כל חדא וחדא היינו הא, פשט, פון איין זייט קען מען זאגן אז יעדע פרוי קען זיין דאס איז פונקט די פרוי וואס האט זיך באהאלטן, און במילא איז מען מתיר אלע פרויען, או דילמא לא אמרינן, אדער אפשר נישט, היות וואס די גאנצע שטאט קען זיך נישט דארט באהאלטן, איז וואס גייט מען דא מתיר זיין א גאנצע שטאט ווייל ס'איז געווען איין באהעלטעניש אין שטאט? ס'שטימט נישט, איז וואס די דין? זאגט די גמרא, די גמרא פרובירט פושט זיין די ספק פון א משנה אין טהרות, זאגט די גמרא ומאי שנא משני שבילין אחד טמא ואחד טהור, פשט די משנה אין טהרות רעדט דארט, פון צוויי שבילים, צוויי אזעלכע דרכים וועגן ווי מען קען גיין, וואס איינס פון זיי איז טמא, איינס פון זיי איז טהור, פשט אונטער איינס ליגט א טויטער, און אז מען גייט אויף דעם ווערט מען טמא, און די אנדערע איז טהור, און אונז ווייסט מיר נישט וועלכע וועג איז וועלכע, וועלכע שביל איז טמא, וועלכע שביל איז טהור, והלך באחד מהם ועשה טהרות, ובא חבירו והלך בשני ועשה טהרות. יעצט איז געגאנגען צוויי מענטשן דא אויף די צוויי שבילים, איינער איז געגאנגען אויף איין שביל, און די אנדערע איז געגאנגען אויף א אנדערע שביל, און נאכדעם וואס זיי זענען געגאנגען אויף די שבילים, האבן זיי צוגערירט טהרות, און יעצט קומען זיי פרעגן צו די טהרות וואס זיי האבן צוגערירט זענען טמא צו נישט, איז אזוי, רבי יהודה אומר, זאגט רבי יהודה, אם נשאל זה בפני עצמו וזה בפני עצמו טהורות, טאמער יעדע איד, ס'איז דאך דא דא צוויי אידן, טאמער זיי ביידע קומען פרעגן באזונדער וואס איז זייער דין, זאגט מען פאר יעדער איינער באזונדער טהור, פארוואס? ווייל היות וואס ס'איז דאך א ספק טומאה ברשות הרבים, און אונז ווייסט מען ספק טומאה ברשות הרבים איז טהור, איז פאר יעדע איד זאגט מען טהור, איי ס'איז דאך נישט מעגליך אז ביידע זענען טהור, ווייל ממה נפשך איינער איז דאך זיכער געגאנגען דא אויף א טמא'נע שביל, אבער פונדעסטוועגן, ס'גייט מיר נישט אן אז איינער איז געגאנגען ווי נישט ווי יעדער קומט דא פרעגן באזונדער, איז פאר יעדעם איינעם געזאגט געווארן די דין אז ספק טומאה ברשות הרבים איז טהור, וואס איז אבער טאמער שניהם כאחת, ביידע קומען צוזאמען און פרעגן וואס איז די דין מיט זייערע טהרות, דעמאלטס טמאות, דעמאלטס מוז מען זאגן אז ביידע זענען טמא, פארוואס? ווייל מען קען נישט זאגן ביידע זענען טהור ווייל מען קוקט דאך אויס ממש ווי א ליגענער, ס'טייטש דאס איז קלאר אז איינס פון זיי איז טמא, איז ווען זיי קומען באזונדער, קען מען פאר יעדער איינעם זאגן טהור, אבער אז זיי קומען צוזאמען קוקט עס ממש אויס ווי א אפענער שקר ווי א אפענע סתירה, און ממילא דארף מען זיי פסק'ענען אז טמא. רבי יוסי אומר, רבי יוסי זאגט בין כך ובין כך טמאין, אזוי זאגט רבי יוסי. ואמר רבא, האט רבא געזאגט אויף די משנה, ואיתימא רבי יוחנן איז דא זאגן רבי יוחנן אז וואס? אז בבת אחת דברי הכל טמאין. פשט ס'איז נישט דא קיין מחלוקת סיי רבי יודא סיי רבי יוסי זענען מודה אז ווען צוויי מענטשן קומען צוזאמען פרעגן וואס איז זייער דין, און איינער געגאנגען אויף דעם שביל און איינער געגאנגען אויף יענעם שביל, איז אוודאי מוז מען זיי ביידע פסק'ענען טמא, ווייל אנישט איז ממש חוזק. ווייטער בזה אחר זה, דברי הכל טהורים, טאמער זיי קומען באזונדער, איז יעדער מסכים אז זענען ביידע טהור ווייל ס'איז א ספק טומאה ברשות הרבים. איי וואו די מחלוקת צווישן רבי יודא און רבי יוסי, זאגט רבא, אדער רבי יוחנן, לא נחלקו אלא בבא לישאל עליו ועל חברו, די מחלוקת איז ווען נישט ביידע קומען פרעגן צוזאמען אדער באזונדער ניין, איינער קומט פרעגן, און ער פרעגט סיי פאר זיך און ער פרעגט אויך פאר זיין חבר, וואס איז די דין מיט מיינע טהרות? און וואס איז די דין מיט מיין חבר'ס טהרות? איז אזוי, מר מדמה ליה לבבת אחת, רבי יוסי האלט אז דאס איז פונקט ווי זיי ביידע קומען צוזאמען, וואס איז חילוק צו ביידע קומען צוזאמען אדער איינער פרעגט אויף ביידע, די נקודה איז אז מען גייט דא פסק'נען לגבי ביידע, און ממילא אז מען פסק'נט לגבי ביידע קען מען נישט מטהר זיין ביידע, נאר מען זאגט אז ביידע איז טמא, און מר. מה שאין כן רבי יודא. מדמה ליה לבזה אחר זה, דער רבי יודא איז עס מדמה צו בזה אחר זה ווייל רבי יודא האלט אז ווי נישט ווי ביידע זענען נישט דא, נאר איינער איז דא, און אז איינער איז דא זאגט מען אים זאלסטו וויסן דיינס איז טהור, און יענער וועט שוין פארשטיין וואס ער האט צו זאגן פאר זיין חבר, און ממילא דאס הייסט נישט קיין בבת אחת, קען מען מטהר זיין ביידע. איז על כל פנים פירט די גמרא אויס, והכא נמי, כיון דשרי להו לכולהו כבת אחת דמי. פשט דא ביי אונזער ציור ביי אונזער שאלה, וואס איז די שאלה דא? די שאלה איז דא ביי א שטאט וואס איז דא א באהעלטעניש פלאץ פאר איין פרוי זיך צו באהאלטן, און די שאלה איז צו מען קען לאזן די כהנות וואוינען מיט זייער מענער צו נישט. איז אזוי לאמיר טראכטן וואס געשענט ביי די אלע ציורים, לאמיר זאגן אז יעדע כהנא פון די שטאט, יעדע אשת כהן, קומט אין בית דין פרעגן, צו זי מעג צוריק גיין צו איר מאן צו נישט, איז דאס איז קלאר, טאמער אלע פרויען וועלן קומען איינס נאכן אנדערן נישט צוזאמען, קען מען פאר יעדע פרוי מתיר זיין צוריק צו גיין צו איר מאן, ווייל קען זיין טאקע איז זי די פרוי וואס האט זיך באהאלטן, פונקט ווי מען זעט ביי די מענטשן וואס גייען אויף די שבילים, טאמער יעדע מענטש קומט פרעגן פאר זיך, קען מען מתיר'ן און זאגן אז זיין טהרות איז טהור, דא אויך יעדע פרוי קען מען זאגן, קענסט צוריק אהיים גיין. ווייטער טאמער אלע פרויען וואלטן ווען געקומען צוזאמען, איז אוודאי וואלט מען זיי אלע געדארפט מטמא זיין, ווייל ס'איז דאך נישט מעגליך אויף די וועלט אז אלע האבן זיך באהאלטן אין די זעלבע באהעלטעניש. אבער וואס? דא רעדט זיך נישט אזוי נישט אזוי. דא בעצם, קיינער פרעגט נישט, די פרויען פרעגן נישט. אונז דארפן פסק'נען דא פאר אלע פרויען וואס איז זייער דין. איז דאך עס ממש דומה צו די ציור וואס רבא האט דא גערעדט, אז איינער קומט פרעגן פאר זיין חבר. פשט, דא פרעגט מען פאר אלע מענטשן פון שטאט, וואס איז די דין דא פון אלע פרויען פון שטאט? איז אויף דעם לכאורה די תירוץ אז ס'איז תלוי אין די מחלוקת צווישן רבי יהודה און רבי יוסי, לויט רבי יהודה קוקט מען עס אן כבזה אחר זה, ס'טייטש מ'קען זאגן פאר אלע פרויען זענען מותר, און לויט רבי יוסי זענען אלע פרויען אסור ווייל מ'קוקט עס אן אזוי ווי א בת אחת, און ממילא ווען רבי יהודה און רבי יוסי קריגן זיך איז די הלכה ווי רבי יוסי, איז לכאורה קען מען פושט זיין טאקע די ספק אז דא איז די הלכה אז מ'קען נישט מתיר זיין פאר די פרויען צוריק אהיימצוגיין, ווייל די הלכה איז ווי רבי יוסי, זאגט די גמרא ניין, ס'נישט קיין פארגלייך, הכי השתא, התם ודאי איכא טומאה, ביי די שבילים איז זיכער אז איינס פון זיי איז טמא, אבער הכא מי יימר דאיטמי, דא ווער זאגט באמת אז מ'האט מטמא געווען די פרוי, וואס טייטש אונז ווייס מיר נישט זיכער מיט א קלארקייט אז מ'האט מאנס געווען אלע ווייבער, און ממילא קען אוודאי זיין אז אפילו לויט רבי יוסי העט מען אויך מתיר זיין פאר אלע פרויען צוריק צו גיין צו די מענער, ווייל דא קוקט עס נישט אויס ממש ווי א שקר, עס מוז נישט זיין אז מען האט מאנס געווען די אלע פרויען. זאגט די גמרא ווייטער, בעי רב אשי, האט רב אשי געפרעגט אן איבעיא, אמרה לא נחבאתי ולא נטמאתי, וואס איז טאמער א פרוי זאגט אויף זיך, כ'האב זיך נישט באהאלטן, אבער מען האט מיך אויך נישט מאנס געווען מאי, וואס די דין? מי אמרינן מה לי לשקר, או דילמא לא אמרינן, פשט פון איין זייט קען מען זאגן מה לי לשקר, די פרוי האט א מיגו, די פרוי וואלט געקענט זאגן איך האב זיך באהאלטן, און טאמער זי וואלט געזאגט אז זי האט זיך באהאלטן וואלט מען דאך איר געגלייבט און זי וואלט געמעגט צוריקגיין צו איר מאן, איז דא אז זי זאגט זי האט זיך נישט באהאלטן און א גוי האט נישט געוואוינט מיט איר, אפשר קען מען איר אויך מתיר זיין, ס'איז א בחינה פון א פה שאסר, אדער אפשר ניין, היות וואס קען זיין אז זי האט נישט געקענט זאגן אז זי האט זיך באהאלטן, ווייל קען זיין זי האט מורא געהאט צו זאגן ליגנט, און ממילא האט זי נישט א טענה פון מה לי לשקר, ענטפערט די גמרא, ומאי שנא מההוא מעשה, די גמרא וויל עס פושט זיין פון א מעשה, דההוא גברא דאגר ליה חמרא לחבריה, ס'איז געווען א מענטש וואס האט פארדינגען זיין קעמל פאר זיין חבר, אמר ליה, און ער האט געזאגט פאר זיין חבר בשעת די חבר האט געדינגען פון אים דעם קעמל, לא תיזיל באורחא דנהר פקוד דאיכא מיא פאס אויף, גיי נישט אויפן דרך לעבן נהר פקוד לעבן דעם טייך,

און דער חמור איז טאקע געשטארבן. אתא לקמיה דרבא, איז דער משכיר און דער שוכר געקומען צו א דין תורה פאר רבא, אמר ליה, האט דער שוכר געזאגט, אין, איך בין טאקע געגאנגען באורחא דנהר פקוד אזלי, כ'האב דיר נישט געפאלגט, אבער מיהו לא הוה מיא, ס'איז אינגאנצן נישט געווען דארט קיין וואסער, פשט, דער חמור איז נישט געשטארבן פון קיין וואסער, ס'איז געשטארבן אלס א צווייטע זאך אינגאנצן, און ממילא בין איך פטור דיר צו באצאלן. אמר רבא, האט רבא געזאגט, אז דער שוכר איז באגלייבט, ווייל מה לי לשקר, אי בעי אמר ליה באורחא דנרש אזלי, ער וואלט זיך געקענט ארויסדרייען פון די גאנצע זאך, ער וואלט געקענט זאגן פארן משכיר איך האב דיך געפאלגט, איך בין געגאנגען באורחא דנרש און דארט איז די חמור געשטארבן, אנשטאטס דעם האט ער געזאגט, איך בין געגאנגען באורחא דנהר פקוד און איז געשטארבן פון א צווייטע זאך, היות וואס ער האט געהאט א בעסערע טענה, איז ער באגלייבט און ער איז פטור פון צו באצאלן. ואמר ליה אביי, האט אביי געזאגט, צו רבא, מה לי לשקר במקום עדים לא אמרינן, פשט דער מה לי לשקר איז נישט שטערקער פון עדות, ס'איז נישט שטערקער פון א מציאות, עדות מיינט נישט דווקא עדות, ס'מיינט א מציאות, פשט אונז ווייס מיר במציאות אז אויף דעם דרך לעבן נהר פקוד איז יא דא וואסער, און נארמאל איז דא דארט אסאך וואסער, און ממילא קען ער נישט קומען מיט א מה לי לשקר, אז יעצט מוזט אים גלייבן אז ס'איז נישט געווען דארט קיין וואסער, און ממילא גלייבט מען אים נישט ווען ס'איז קעגן א מציאות וואס אונז ווייס מיר, איז לכאורה דא אויך די די זעלבע זאך, דא ווען די פרוי זאגט אז כ'האב זיך נישט באהאלטן, אבער מ'האט מיך נישט מאנס געווען, איז אויך אזוי אין א געוויסע זין ס'איז קעגן א עדות, ווייל אונז ווייס מיר נארמאל אז ווען סאלדאטן נעמען איין א שטאט זענען זיי יא מאנס אלע פרויען, איז אפשר דא האט נישט די פרוי א מה לי לשקר? זאגט די גמרא ניין ס'איז נישט קיין פארגלייך, הכי השתא התם, וודאי איכא עדים דאיכא מים, דארט ווייס מיר קלאר אז ס'דא וואסער, לעבן דעם דרך, אבער הכא וואדאי איטמי, חששא הוא ובמקום חששא אמרינן, פשט דא איז נישט קלאר מען האט איר מטמא געווען, אונז ווייסט מען נישט קלאר מען האט מאנס געווען אלע פרויען, נאר וואס א חשש, און ממילא ווען סקומט צו א חשש אוודאי האט די פרוי א נאמנות פון א מה לי לשקר, זאגט די גמרא ווייטער, אונז האב מיר געזען אין די משנה, אם יש עדים אפילו עבד ואפילו שפחה נאמנין, אז אפילו א עבד אדער א שפחה זאגן עדות, אז מ'האט נישט מטמא געווען א פרוי, זענען זיי באגלייבט. זאגט די גמרא, ואפילו שפחה דידה מהימנא, לכאורה איז משמע דא, אז יעדע עבד, יעדע שפחה, אפילו איר אייגענע שפחה, איז אויך באגלייבט צו זאגן אז מ'האט איר נישט מטמא געווען. פרעגט די גמרא ורע מיני, א סתירה פון א משנה אין גיטין. די משנה זאגט דארט אין גיטין, די משנה רעדט דארט פון א גט ישן, גט ישן איז טייטש, אז טאמער א מענטש שרייבט א גט פאר זיין פרוי, לאמיר זאגן זונטאג שרייבט ער די גט פארן פרוי, און ער איז זיך מייחד מיט די פרוי מאנטאג און נאכדעם געט ער איר איבער די גט דינסטאג, איז עס א פראבלעם ווייל מען מען טאר זיך נישט מייחד זיין די מאן און די פרוי צווישן שרייבן די גט און געבן די גט ווייל מען איז חושש טאמער העט ער זיך מייחד זיין מיט איר העט ער וואוינען מיט איר און קען זיין זי העט טראגעדיג ווערן און שפעטער העט מען קוקן אויפן גט העט שטיין א תאריך א דעיט נאך פארדעם וואס זי איז טראגעדיג געווארן און מען העט נישט וויסן פון וועמען די קינד און ממילא טאר מען זיך נישט מייחד זיין צוזאמען, איז דארט רעדט מען, די משנה דא אין גיטין רעדט פון א פרוי וואס איר מאן איז א שכיב מרע האלט ביים שטארבן, און די מאן וויל איר געבן א גט כדי זי זאל נישט דארפן קיין יבום, כדי די ברידער זיינע זאלן נישט דארפן מיבם זיין, אבער וואס ער וויל איר נאכנישט גט'ן, איז שרייבט ער איר א גט, און ער שרייבט אריין אין די גט אז די גט זאל חל זיין א מינוט פאר ער שטארבט, איז נאכדעם וואס ער שרייבט די גט, טאר די מאן און די פרוי זיך נישט מייחד זיין, ווייל טאמער יא איז דאך די גט א פראבלעם, איז זאגט דארט די משנה, לא תתייחד עמו, דער מאן און די פרוי זאלן זיך נישט מתייחד זיין, אלא על פי עדים, נאר טאמער ס'איז דא עדים, ס'איז דא מענטשן אין צימער, וואס דעמאלטס ווייסט מען אז זיי האבן נישט געוואוינט צוזאמען דעמאלטס מעג מען, און די משנה זאגט ס'איז לאו דווקא כשר'ע עדים, נאר ואפילו על פי עבד ועל פי שפחה, אפילו א עבד אדער א שפחה אויך, חוץ משפחתה מפני שליבה גס בשפחתה, חוץ איר אייגענע שפחה, ווייל אז איר אייגענע שפחה איז געווען אין צימער, איז נישט קיין ראיה אז זי האט נישט געוואוינט מיטן מאן, ווייל א פרוי שעמט זיך נישט צו וואוינען מיטן מאן אפילו ווען די שפחה איז אין צימער, ס'איז ליבה גס בה, און ממילא איז דאס נישט קיין ראיה. און וואס זעען מיר דא? אז א פרוי מיט איר שפחה זענען גאר נאנט, עד כדי כך אז די פרוי האט נישט מורא צו וואוינען מיט איר מאן ווען די שפחה איז אין צימער, ווייל זי ווייסט אז די שפחה העט האלטן דאס מויל פארמאכט און קיינעם נישט פארציילן. און וואס עפעס זעט מען ביי אונזער משנה, אז א שפחה איז נאמן צו זאגן אויף איר האר אז קיינער האט נישט געוואוינט מיט איר, ענטפערט די גמרא, אמר רב פפי, בשבויה הקילו, פשט, חזל האבן שפעציעל מקיל געווען ביי שבויה, ביי א געפאנגענע פרוי, ביי די ציור פון אונזער משנה, ווייל אזוי ווי מ'האט שוין געשמועסט בעצם ס'איז נאר א חשש, מ'ווייסט דאך נישט זיכער אז מ'האט זי מאנס געווען, און במילא האט מען מקיל געווען אז מ'פארלאזט זיך אפילו אויף איר אייגענע שפחה. רב פפא אמר, רב פפא ענטפערט א אנדערע תירוץ, זאגט רב פפא אוודאי ביסטו גערעכט, א פרוי'ס אייגענע שפחה איז נישט נאמן עדות צו זאגן, וועגן איר בעל הבית, נאר וואס, הא בשפחה דידה, הא בשפחה דידיה, אונזער משנה רעדט זיך פון זיין שפחה, זיין שפחה איז נאמן צו זאגן עדות אויף איר, די מאנ'ס שפחה, אבער איר שפחה, איר שפחה איז אוודאי נישט נאמן, ווייל איר שפחה איז זייער נאנט מיט איר. פרעגט די גמרא ושפחה דידה לא מהימנא, אזוי? אונזער משנה רעדט נאר פון זיין שפחה נישט פון איר שפחה, הא קתני, מיר האבן דאך געזען ביי אונזער משנה, די משנה האט אויסגעפירט אז אין אדם מעיד על עצמו, אז די פרוי איז נישט נאמן אויף זיך אליין איז משמע אז די איינציגסטע מענטש וואס איז נישט נאמן עדות צו זאגן אויף די פרוי איז די פרוי אליין, אבער אלע אנדערע מענטשן אין די וועלט זענען יא נאמן, איז הא שפחה דידה מהימנא לכאורה איר שפחה אויכעט, זאגט די גמרא ניין, שפחתה נמי כעצמה דמי, רב פפא האלט אז איר שפחה איז פונקט ווי זיך אליין טאקע, און אלע אנדערע מענטשן קענען חוץ איר שפחה. קומט אויס לויט רב פפא איז אוודאי א פרוי'ס שפחה קען נישט עדות זאגן וועגן דעם פרוי. רב אשי אמר, רב אשי זאגט א דריטן תירוץ, זאגט רב אשי הא והא בשפחה דידה, ביידע משניות רעדן אוודאי פון איר שפחה, איי פארוואס ביי אונזער משנה זעהן מיר די שפחה איז נאמן, און דארטן נישט, זאגט רב אשי, ווייל א שפחה וועט נישט זאגן ליגנט, נאר וואס? ושפחה מיחזא חזיא ושתקה, א שפחה קען זען זאכן ביי איר האר, און היות וואס זי האט ליב איר בעל הבית עט זי האלטן דאס מויל פארמאכט, אבער מער פון דעם עט זי נישט טון, זאגן ליגנט וועט זי נישט, נאר זי עט שווייגן, און ממילא איז אזוי. התם, דארט ביי די משנה אין גיטין, דשתיקתה מתירתה, פשט דאס אליין אז די שפחה שווייגט, דאס איז די פראבלעם, אונז וויל מיר נישט זי זאל שווייגן, אונז וויל מיר זי זאל רעדן, ווייל וואס וויל מיר דארט, אונז וויל מיר אז די עד וואס איז געווען דארט אין צימער ווען די מאן און די פרוי זענען געווען צוזאמען, אונז וויל מיר אז טאמער ער האט געזען אז זיי האבן געזינדיגט זיי האבן געוואוינט צוזאמען, זאל ער זיך אנרופן, און די שפחה היות וואס זי איז א שווייגערטע, זי גייט זיך נישט אנרופן ווייל זי נעמט זיך אן פאר איר בעל הבית, איז דערפאר לא מהימנא איז די שפחה טאקע נישט באגלייבט מען קען זיך נישט פארלאזן אויף איר, אבער הכא, דא ביי אונזער משנה דשתיקתה אוסרתה, דא וויל נישט די פרוי אז איר שפחה זאל שווייגן פארקערט זי וויל איר שפחה זאל עדות זאגן אז קיינער האט נישט געוואוינט מיט איר אז קיינער האט איר נישט מאנס געווען און אזוי ווי מען האט געשמועסט ליגנט וועט א שפחה נישט זאגן מהימנא איז דערפאר ביי אונזער משנה איז אפילו א שפחה באגלייבט, איי פרעגט די גמרא השתא נמי אתיא משקרא אפשר דאך עט די שפחה זאגן ליגנט זאגט די גמרא ניין תרתי לא עבדה זי וועט נישט טון צוויי זאכן סיי שווייגן און סיי זאגן ליגנט דאס וועט זי נישט טון, פשט זי איז גרייט צו שווייגן פאר איר האר אבער גיין ליגנט זאגן דאס וועט זי נישט, און ממילא פארדעם האט זי א נאמנות ביי אונזער משנה, און די גמרא ברענגט א ראי' ווי מ'זעט נאך א פלאץ אזא מושג, כי הא דמרי בר איסק, ואמרי לה חנא בר איסק, ס'געווען א מענטש וואס האט געהייסן מרי בר איסק אדער חנא בר איסק, ער איז געווען גאר א שטארקע א ווילדע מענטש ווי מ'עט באלד זען, איז אתא ליה אחא מבי חוזאה, איין טאג איז אנגעקומען א מענטש צו דעם מרי בר איסק, און ער זאגט אים זאלסט וויסן איך קום פון בי חוזאה א נאמען פון א שטאט, און איך בין דיין ברודער, וואס פשט איך בין דיין ברודער, ער איז מסביר אז זיין טאטע, מרי בר איסק'ס טאטע איז אוועק געפארן צו א צווייטע מדינה יארן צוריק, און ער האט מיך מיט גענומען אלץ יונגל, און יעצט קום איך דא צוריק, איך בין שוין אויפגעוואקסן, און איך בין דיין ברודער, און אמר ליה ער זאגט אים פלוג לי בנכסי דאבא,

ויכר יוסף את אחיו והם לא הכירוהו, אז יוסף האט דערקענט די ברידערס, די ברידערס האבן איהם נישט דערקענט, מלמד שיצא בלא חתימת זקן ובא בחתימת זקן, פון דא זעהן מיר אז יוסף איז אוועק געגאנגען אן קיין בארד, און יעצט האט ער געהאט א בארד האט מען איהם נישט דערקענט, מה שאין כן די ברידערס האבן אלעמאל געהאט א בארד פון פריערט אויך, האט יוסף זיי יא דערקענט, איז על כל פנים, זאגט רב חסדא, די סיבה וואס מרי בר איסק דערקענט דיך נישט, איז ווייל די לעצטע מאל האט דיך געזעהן ביסטו געווען א יונגל, יעצט ביסטו אויפגעוואקסן, און ממילא זיין טענה איז א ריכטיגע טענה ער דארף דיר נישט קענען, אמר ליה. זאגט רב חסדא פארן ברודער, אז דו ווילסט טאקע אויפווייזן אז דו ביסט א ברודער, איז זיל אייתי סהדי דאחוה את, גיי ברענג עדים אז דו ביסט א ברודער פון מרי בר איסק נאכדעם וועט מען קענען צוטיילן די ירושה. אמר ליה האט דער ברודער געזאגט צו רב חסדא, אית לי סהדי, מיינסט איך האב נישט קיין עדים? כ'האב עדים, אבער דמסתפו מיניה דגברא אלמא, זיי ציטערן פון דעם מרי בר איסק ווייל ער איז א ווילדער מענטש, זיי האבן מורא וואס ער וועט טון מיט זיי. שוין, רב חיסדא האט דאס געהערט, האט ער מחליט געווען אז ער האט א גוטע טענה דער ברודער, איז ער געגאנגען צו מרי בר איסק, און ער האט געזאגט פאר מרי בר איסק ווייסטו וואס, דו מוזט דיך איינטיילן די ירושה מיט דעם ברודער, חוץ אויב דו ברענגסט עדים אז נישט, אמר ליה לדידיה, האט ער געזאגט פאר מרי בר איסק, זיל אייתינהו את דלאו אחוך הוא, גיי ברענג דו די זעלבע עדים, די עדים וואס קענען דעם ברודער, און דו זאג זיי זאלן עדים זאגן פאר דיר אז יענער איז נישט א ברודער, טאמער זאלן זיי זאגן יענער איז נישט א ברודער וועסטו זיין פטור פון צו באצאלן אז נישט דארפסט זיך צוטיילן אמר ליה האט מרי בר איסק זיך אנגערופן דינא הכי אזוי פירט מען זיך דאס איז דער דין המוציא מחבירו עליו הראיה אזוי ווייסט מען נארמאל און פארוואס צווינגסטו מיך צו ברענגען עדים אמר ליה האט רב חיסדא אים געזאגט הכי דאיננא לך ולכולהו אלמי חברך אזוי פיר איך זיך צו פסק'ענען סיי פאר אזעלכע גראביאנעס ווי דיר, און סיי פאר די אלע דיינע חברים וואס פירן זיך אזוי זענען ווילדע מענטשן וואס מ'האט מורא עדות צו זאגן אויף זיי, פיר איך זיך ביי זיי אז אנשטאטס ווי נארמאל המוציא מחבירו עליו הראיה, עדים ציטערן, איז פארקערט דו ברענג א ראיה אז נישט, איז על כל פנים, פרעגט די גמרא, השתא נמי, אתו ומשקרי, וואס האט רב חיסדא אויפגעטון אז ער האט געזאגט פאר מרי בר איסק דו ברענג עדים, ער וועט ברענגען די עדים וואס ציטערן פון אים, און זיי וועלן ליידער זאגן אז יענער איז נישט קיין ברודער, נאר וואס דען? זאגט טאקע די גמרא פון דא איז א ראיה אז תרתי לא עבדי, עד כדי כך טוט מען נישט, ליגנט זאגן דאס נישט, פשט שווייגן, די עדים האבן געוואלט שווייגן, אבער גיין זאגן ליגנט אז יענער איז נישט קיין ברודער וואלטן זיי נישט געטון, און ממילא פאר דעם האט רב חיסדא טאקע געזאגט פאר דעם מרי בר איסק, גיי ברענג די עדים, זאגט יעצט די גמרא, לימא כתנאי, לכאורה קען מען זאגן אז די מחלוקת צו א שפחה איז באגלייבט אויף איר האר צו נישט, איז א מחלוקת תנאים. וועלכע מחלוקת תנאים איז אזוי? מ'האמיר געלערנט אין איין ברייתא, זו עדות איש ואישה תינוק ותינוקת אביה ואמה ואחיה ואחותה, יעדער איינער קען עדות זאגן אז א פרוי האט נישט געזינדיגט, חוץ פון, אבל לא בנה וביתו ולא עבדו ושפחותו, א זון אדער א טאכטער נישט, א עבד אדער א שפחה נישט, אזוי האמיר געלערנט אין איין ברייתא, ותניא אידך, אין א אנדערע ברייתא האמיר געלערנט, אז הכל נאמנין להעיד, אלע זענען נאמן עדות צו זאגן אויף א פרוי אז זי האט נישט געזינדיגט, חוץ מהימנה ובעלה, חוץ זי מיט איר מאן, אבער אלע אנדערע מענטשן זענען נאמן. איז זעהן מיר דא אין די ערשטע ברייתא זעהן מיר אז א שפחה איז נישט נאמן, און אין די צווייטע ברייתא זעהן מיר אז א שפחה איז יא נאמן, איז לכאורה קען מען זאגן אז דאס איז א מחלוקת תנאים. זאגט יעצט די גמרא, דרב פפי און דרב אשי תנאי, פשט לויט רב פפי און לויט רב אשי, מוז מען טאקע זאגן ס'איז א מחלוקת תנאים, פארוואס? ווייל וואס האבן רב פפי און רב אשי פארענטפערט די סתירה פון אונזער משנה און די משנה אין גיטין? איז רב פפי האט געזאגט אז בשבויה הקילו, פשט אוודאי אין אמת'ן אריין נארמאל איז א שפחה נישט נאמן, נאר וואס ביי א שבויה ביי עדות צו זאגן א פרוי האט נישט געזינדיגט, דארט גלייבט מען יא א שפחה דאס איז געווען רב פפי'ס תירוץ, און רב אשי האט געזאגט אז א שפחה איז באגלייבט ווייל א שפחה העט נישט זאגן ליגנט, זי העט שווייגן אבער ליגנט העט זי נישט זאגן. קומט אויס אז סיי לויט רב פפי און סיי לויט רב אשי איז א שפחה באגלייבט עדות צו זאגן אויף איר בעל הבית אז זי האט נישט געזינדיגט, און ממילא אז אונז האמיר דא א ברייתא די ערשטע ברייתא וואס דא שטייט קלאר אז א שפחה איז נישט באגלייבט, איז רב פפי און רב אשי וועלן נישט קענען לערנען ווי די ברייתא וועלן זיי מוזן לערנען ווי די צווייטע ברייתא, קומט אויס טאקע עס איז א מחלוקת תנאים דא. אבער זאגט די גמרא דרב פפא מי לימא תנאי, פשט לויט רב פפא וואס האט רב פפא פארענטפערט די סתירה, רב פפא האט געזאגט אז אוודאי א שפחה איז נישט באגלייבט, נישט ביי אונזער משנה און אויך נישט אין גיטין, איי ביי אונזער משנה האט מען געזען א שפחה איז באגלייבט? זאגט רב פפא ס'רעדט זיך נישט פון די פרוי'ס שפחה נאר פון די מאן'ס שפחה, קומט אויס אז רב פפא האלט אז א שפחה איז נישט באגלייבט צו זאגן אז איר בעל הבית האט נישט געזינדיגט, קומט אויס רב פפא שטימט דא מיט די ערשטע ברייתא, די שאלה איז צו רב פפא קען אויך שטימען מיט די צווייטע ברייתא צו נישט, זאגט די גמרא יא, רב פפא קען אויך שטימען מיט די צווייטע ברייתא, איי אין די צווייטע ברייתא שטייט אז א שפחה איז באגלייבט, און רב פפא זאגט אז א שפחה איז נישט באגלייבט, אמר לך רב פפא, כי תניא ההיא במסיחה לפי תומה, די צווייטע ברייתא רעדט זיך ביי א שפחה וואס איז מסיחה לפי תומה, וואס ווי מען וועט שוין זעהן ווען מען איז א מסיח לפי תומו גלייבט מען אפילו א שפחה, אפילו נארמאל נישט, חוץ ביי א מסיח לפי תומו, ווי זעהן מיר אזא זאך כי הא דכי אתא רב דימי אמר, ווען רב דימי איז געקומען קיין בבל האט ער געזאגט אז ר' חנן קרטיגנאה משתעי אז ר' חנן קרטיגנאה האט פארציילט א מעשה בא לפני רב שיע בן לוי, א מעשה וואס איז געשען ביי רב שיע בן לוי, ואמרי לה, ס'דא זאגן פארקערט, אז רב שיע בן לוי משתעי מעשה בא לפני רבי, אז רב שיע בן לוי דער וואס האט פארציילט אז עס איז געווען א מעשה ביי רבי, על כל פנים אז וואס? באדם אחד שהיה מסיח לפי תומו ואמר, אז עס איז געווען א מענטש וואס האט סתם פארציילט א מעשה האט ער פארציילט אזוי, אני ואמי נשבינו לבין העובדי כוכבים, איך מיט מיין מאמע זענען געפאנגען געווארן ביי די גוים, יצאתי לשאוב מים דעתי על אמי, ללקט עצים דעתי על אמי, ווי איך בין געגאנגען שעפן וואסער, קלויבן האלץ, האב איך אלעמאל געטראכט וועגן מיין מאמע פשט כ'האב קיינמאל נישט מסיח דעת געווען פון איר, און כ'בין אלעמאל געווען מיט איר, און זי האט זיך קיינמאל נישט באהאלטן מיט א גוי, אזוי האט דער מענטש פארציילט, כמסיח לפי תומו. יעצט ער רעדט דאך דא וועגן זיין מאמע, טאמער ער וואלט געוואלט עדות זאגן וועגן זיין מאמע וואלט ער אוודאי נישט געווען באגלייבט, אבער וואס היות עס איז געווען א מסיח לפי תומו ער האט סתם פארציילט א מעשה, והשיאה רבי לכהן על פיו, האט רבי אנגענומען די עדות און געלאזט די מאמע חתונה האבן מיט א כהן, און מילא קען רב פפא אויכעט זאגן אז דאס וואס שטייט דא אין די צווייטע ברייתא וואס איז משמע אז א שפחה איז נאמן, רעדט זיך טאקע ביי א אופן וואס זי איז א מסיחה לפי תומו, אבער אוודאי נארמאל איז א שפחה נישט נאמן עדות צו זאגן אויף איר האר.